בעזר השם יתברך, מסכת עירובין דף עיין ט, מ'הייבן אן דף עיין ח עמוד ב' ביי די גמרא נאך די משנה, איז אזוי, נעכטן האמיר געזען די משנה, חריץ שבין שתי חצרות, טאמער ס'דא צוויי חצרות מיט א חריץ צווישן דעם, און ס'איז טיף צען טפחים און ברייט פיר טפחים וואס טייטש ס'טיילט אפ די צוויי חצרות, דעמאלטס דארף יעדע חצר מאכן עירוב פאר זיך, האט די משנה געזאגט אז טאמער די חריץ איז אנגעפילט מיט קש או תבן מיט שטרוי, דעמאלטס. איז עס נישט מבטל די חריץ, פארוואס? ווייל מ'גייט עס אוועקנעמען פון דארט, אבער טאמער עס איז אנגעפילט מיט עפר או צרורות, דעמאלטס הייסט עס אז עס איז אנגעפילט די לאך אינגאנצן בעצם, און פאר דעם קענען זיי מאכן א עירוב צוזאמען, נישט נאר זיי קענען מאכן א עירוב צוזאמען, נאר זיי מוזן מאכן א עירוב צוזאמען ווייל עס איז איין גרויסע חצר. זאגט יעצט די גמרא, ותבן לא חייץ, איז דען אזוי די דין אז ווען מ'פילט אן די לאך מיט שטרוי, הייסט עס נישט אז ס'איז אנגעפילט, פארוואס ווייל מ'גייט עס אוועקנעמען פון דארט? והא אנן תנן? אונז האמיר דאך געלערנט אין די משנה, די משנה גייט זאגן גיימיר זעהן יעצט אין די קומענדיגע בלאט, מתבן שבין שתי חצרות, טאמער ס'איז דא א הויפן פון שטרוי צווישן צוויי חצרות, גבוה עשרה טפחים, וואס איז הויעך צען טפחים, איז מערבין שניים ואין מערבין אחד, טיילט עס אפ די צוויי חצרות און יעדער דארף מאכן אן עירוב פאר זיך, זעהט מען אז שטרוי האקט יא אפ, פשט? אז ווען א מענטש מאכט א מחיצה פון שטרוי, זעהט מען אז ער איז מבטל זאל זיין דארט, זאל בלייבן דארט, ער גייט עס נישט אוועק נעמען פון דארט און ס'הייסט א מחיצה, און פארוואס דא זאגט מען נישט ביי די חריץ אז די חריץ הייסט אנגעשטאפט ווען מ'לייגט דארט אריין די שטרוי? אמר אביי, ענפערט אביי, לעניין מחיצה, כולי עלמא לא פליגי דהוה מחיצה, וואס טייטש לעניין א מחיצה, איז קלאר אז שטרוי הייסט א מחיצה, אפילו אז מען גייט עס צום סוף אוועקנעמען פון דארט, אבער ווי נישט ווי, א מחיצה איז א מחיצה, און במילא אז די מחיצה איז געמאכט פון שטרוי, ווי נישט ווי ס'טיילט אפ. אבל לענין חציצה, ווען ס'קומט אבער צו א חציצה, ס'טייטש דא איז נישט קיין מחיצה, די מחיצה איז דאך די חריץ, דו ווילסט אנפילן די חריץ זאל הייסן אנגעשטאפט, זאל הייסן אנגעשטאפט, דא איז שוין א נפקא מינה, אי בטליה חייץ. ואי לא בטליה לא חייץ, דא וועט זיין א נפקא מינה צו מ'איז עס מבטל צו נישט, און במילא שטרוי וואס סתם אזוי איז א מענטש נישט מבטל ווייל ער גייט עס אוועקנעמען פון דארט, פאר דעם לגבי חציצה לגבי אנצופילן א חריץ זאגט מען אז ס'איז טאקע נישט בטל ווייל סתם אזוי איז עס נישט בטל, און פאר דעם איז נישט כאילו די חריץ איז אנגעפילט, און במילא דארף יעדער מאכן אן עירוב פאר זיך, זאגט די גמרא ווייטער, האמיר געזען אין די משנה, מלא עפר, אז טאמער ס'איז אנגעפילט מיט עפר אדער צרורות, מיט ערד אדער מיט שטיינדעלעך, דעמאלטס הייסט עס יא אנגעפילט און ממילא דארפן זיי מאכן עירוב צוזאמען. פרעגט די גמרא, ואפילו בסתמא, אפילו סתם אזוי אז מ'פילט עס אן און מ'זאגט נישט קלאר אז מ'וויל עס מבטל זיין, והתנן, מיר האבן דאך געלערנט אין א משנה נישט אזוי, די משנה זאגט אין אהלות, די דין איז אז א מת וואס ליגט אין א אוהל איז דאך אלעס אין די אוהל ווערט טמא, יעצט דאס איז נאר ווען ס'ליגט אין א אוהל, וואס טייטש א אוהל? טאמער ס'איז דא עפעס וואס איז מפסיק א טפח העכער די מת, הייסט עס א אוהל און אלעס אונטער די אוהל איז טמא, אלעס העכער די אוהל איז נישט טמא, טאקע מ'לייגט אריין א מת אין א ארון וואס ס'איז דא א טפח צווישן די מת און די ארון, בלייבט די טומאה אין די ארון ווייל די אוהל איז מפסיק, דאס איז אבער נאר טאמער ס'איז דא א טפח פון די מת ביז די אוהל, וואס איז טאמער, זאגט די משנה, והתנן, בית שמילאהו תבן או צרורות, טאמער איינער פילט אן א שטוב מיט שטרוי צו מיט צרורות מיט שטיינדלעך ס'טייטש ס'ליגט א מת און חוץ פון די מת אויף די מת הייבט ער אן אריינפאקן אין די שטוב שטרוי ביז מען קומט אן צום דאך וביטלו און די מענטש איז עס מבטל בטל הייסט עס טאקע אז ס'בטל ס'טייטש א מענטש איז מבטל ער וויל עס נישט אוועקנעמען פון דארט ווערט עס בטל צום שטוב און ממילא הייסט עס כאילו ס'איז נישט דא דא קיין חציצה צווישן די מת מיט די אוהל ס'ווערט אויס אוהל און די טומאה גייט אריבער דעם דאך, וואס טייטש ער פארלירט דעם דין אוהל. איז על כל פנים זעהט מען זיך דא, ביטלו אין לא ביטלו לא. די משנה האט אויסגערעכנט סיי תבן און סיי צרורות, און מ'זעהט דא אז אלעס איז תלוי צו א מענטש איז עס מבטל אויפן פלאץ צו נישט, און ווי זאגט ביי אונז די משנה אז סתם אזוי מ'לייגט אריין עפר וצרורות דארף מען עס נישט מבטל זיין, נאר מ'זאגט ס'וועט אוודאי בלייבן דארט און ממילא איז די חריץ אנגעשטאפט, ענפערט די גמרא, אמר רב הונא, זאגט רב הונא, מאן תנא אהלות, ווייסט ווער דער תנא וואס האט געלערנט די משנה אין הלית? ר' יוסי! דאס איז די שיטת ר' יוסי, אבער אונזער משנה האלט ווי די בעל פלוגתא פון ר' יוסי, און ממילא איז דא דא א מחלוקת תנאים. פרעגט אבער די גמרא, אי ר' יוסי, איפכא שמעינן ליה, וויאזוי קענסטו זאגן אז די משנה אין אהלות גייט כשיטת ר' יוסי, אונז האמיר א ר' יוסי וואס ר' יוסי זאגט פונקט פארקערט, און די גמרא גייט טאקע בלייבן מיט דעם אז ס'איז טאקע פונקט פארקערט, אז רב הונא האט נישט געמיינט ר' יוסי, נאר רב הונא האט געמיינט די אנדערע תנא, נאר וואס? די רש"י און די מפרשים זענען מסביר אז רב הונא האט זיך פארמישט ער האט נאר געדענקט אז ס'איז דא דארט עפעס א מחלוקת פון צוויי תנאים איינער פון זיי איז רבי יוסי פאר דעם האט ער אנגעכאפט רבי יוסי אבער אוודאי איז דאס פונקט די בר פלוגתא פון רבי יוסי פארקערט אונזער משנה דאס גייט ווי רבי יוסי און די משנה אין אהלות גייט ווי די בר פלוגתא פון רבי יוסי על כל פנים ווי זעהט מען אז רבי יוסי האלט פארקערט וואס טייטש ווי זעהט מען אז רבי יוסי האלט ווי די תנא פון אונזער משנה, דתניא ווארום מ'האבן געלערנט אין א ברייתא, די ברייתא רעדט אויך לגבי א שטוב וואס ליגט דארט א מת, רבי יוסי אומר, רבי יוסי זאגט, טאמער מען האט אנגעפילט די שטוב מיט תבן, ואין עתיד לפנותו, וואס טייטש דער מענטש פילט אן די שטוב מיט שטרוי, און ער האט נישט אינזינען וואס טייטש ער וויל די שטרוי זאל דארט בלייבן ער האט נישט קיין שום כוונה עס ארויסצונעמען פון דארט, איז די דין איז, הרי הוא כסתם עפר, וואס טייטש עפר, האבן מיר דאך געזען אין די משנה אז ס'גייט נישט קיין נפקא מינה, צו דער מענטש גייט עס אוועק נעמען פון דארט צו גייט עס נישט אוועק נעמען פון דארט, נאר סתם עפר א מענטש לייגט עפר זאגט מען אוודאי גייט עס דארט בלייבן, און פאר דעם זענען די חצירות צוזאמען וואס טייטש זיי מוזן מאכן עירוב צוזאמען, דא אויכעט זאגט ר' יוסי אז טאמער איינער לייגט שטרוי און אונז ווייס מיר קלאר ער גייט עס נישט אוועק נעמען פון דארט טייטש אונז האמיר א קלארע ידיעה אז ער גייט עס נישט אוועק נעמען דעמאלטס איז די דין פון די שטרוי פונקט ווי עפר סתם, ס'טייטש אזוי ווי ביי עפר סתם איז די דין אז אונז זאג מיר אז אוודאי וועט עס בלייבן דארט די זעלבע זאך ביי שטרוי וואס איך ווייס וועט בלייבן דארט איז אויכעט בטל צום פלאץ און במילא איז טאקע די אוהל פארלירט די דין אוהל איז בטל די תבן איז בטל צום פלאץ און די זעלבע זאך זאגט ר' יוסי פארקערט עפר ועתיד לפנותו טאמער ער פילט אן די שטוב מיט עפר אבער אונז ווייס מיר קלאר אז ער וויל עס אוועק נעמען פון דארט דעמאלטס איז די דין הרי הוא כסתם תבן ולא בטל האט עס א דין ווי סתם תבן אז אזוי ווי ביי סתם תבן א מענטש לייגט תבן און אונז ווייסט מען נישט צו ער וויל עס לאזן דארט צו ער וויל עס נישט לאזן דארט, איז סתם אזוי תבן איז נישט בטל, די זעלבע זאך עפר וואס אונז ווייסט מען קלאר אז ער וויל אוועק נעמען פון דארט איז אויכעט נישט בטל, על כל פנים זעהט מען דאך דא אין די ברייתא אז רבי יוסי האלט אז סתם עפר איז בטל, און במילא שטעלט זיך די קשיא וויאזוי קען רב הונא זאגן אז די משנה אין אהלות וואס דארט שטייט אז סתם עפר איז נישט בטל איז כשיטת רבי יוסי, ס'איז דאך נישט אזוי, מ'זעהט קלאר אז רבי יוסי זאגט סתם עפר איז יא בטל, אלא נאר זאגט די גמרא אמר רב אסי מאן תנא עירובין רבי יוסי פארקערט, אונזער משנה דא אין עירובין גייט כשיטת רבי יוסי, און די משנה אין אהלות גייט ווי די בעלי פלוגתא פון רבי יוסי. זאגט די גמרא, רב הונא בריה דרב יהושע אמר, רב הונא בריה דרב יהושע ענטפערט אינגאנצן א צווייטע תירוץ, זאגט ער טומאה אשבת קרמית, ווי קענסטו פרעגן א קשיא פון טומאה אויף שבת, הנח איסור שבת, דאפילו ארנקי נמי מבטל איניש, דהיינו אז ווען סקומט צו שבת איז א מענטש מבטל אפילו זיין בערזל, דהיינו א מענטש האט א בערזל און עס פאלט אראפ א בערזל מיט געלט איז קיין א נארמאלע מענטש עס נישט מבטל צום פלאץ ער גייט עס אויפהייבן ער וויל עס אוועקנעמען פון דארט אבער שבת וואס מען טאר נישט צורירן דעם בערזל איז אוודאי א מענטש עס מבטל און ממילא זאגט רב הונא בריה דרב יהושע די זעלבע זאך איז מיט עפר סקען אוודאי זיין אז לגבי א מת איז אלעס תלוי צו די מענטש איז עס מבטל צו די מענטש איז עס נישט מבטל טאמער איז עס נישט מבטל ער לייגט סתם עפר איז אוודאי קען מען זאגן ס'טאקע נישט בטל אבער דא לגבי שבת וואס די עפר איז דאך מוקצה און ממילא איז אוודאי די מענטש עס מבטל און פארדעם זאגט מען אז די חריץ איז בטל ס'איז אויס חריץ און זיי דארפן מאכן עירוב צוזאמען מה שאין כן קש ותבן וואס א מענטש מעג אוועק נעמען פון דארט שבת אויכעט ווייל מען מעג דאך פיטערן די בהמות מיט דעם און דאס איז נישט בטל רב אשי אמר רב אשי ענטפערט א דריטע תירוץ זאגט ער בית אחריץ קרמית פרעגסט מיר א קשיא פון א שטוב אויף א חריץ בשלמא חריץ למיטיימיה קאי, וואס טייטש א חריץ איז געמאכט אויף אנצושטאפן, א לאך איז נישט קיין גוטע זאך מען וויל עס אנשטאפן, אלא בית למיטיימיה קאי, א שטוב איז דען געמאכט אנצושטאפן, א שטוב איז דאך געמאכט צו זיין אפן, נישט אנגעשטאפט, און במילא ביי א שטוב וואס מען פילט אן מיט עפר, דארף מען אוודאי קלאר מבטל זיין, און אזוי ווי מען האט געזען אין די משנה, ווייל אז נישט באלאנגט עס נישט דארט, מה שאין כן ביי חריץ, וואס מ'האט געזען ביי אונזער משנה אז סתם עפר איז בטל, זאגט די גמרא ווייטער, מ'האמער געזען אין די משנה, נתן עליו נסר שרחב ארבעה, טאמער מ'לייגט אויף די חריץ א נסר א ברעט וואס איז ברייט פיר טפחים, ס'טייטש מ'מאכט א בריק פון איין זייט חריץ צו די צווייטע, דעמאלטס קענען שוין די ביידע חצירות מאכן א עירוב צוזאמען אדער ווילן אז זיי ווילן קענען זיי מאכן א עירוב באזונדער, זאגט די גמרא אמר רבא, זאגט רבא לא שנו אלא שנתן לרחבו, ווען מ'לייגט א בריק פון איין זייט צום צווייטן, דעמאלטס טאקע דארף עס זיין ברייט פיר טפחים, אבל לאורכו טאמער מען טרעפט א ברעט וואס די לענג פון די ברעט איז פיר טפחים, דעמאלטס אפילו כל שהוא נמי שהרי מיעטו מארבעה, דעמאלטס דארף מען נישט אז די ברעט זאל טאקע זיין א בריק פון איין זייט צום צווייטן, פארוואס? ווייל טאמער איך וויל קען איך בעצם ממעט זיין די חריץ ביי איין פלאץ, דהיינו די חריץ דא איז דאך ברייט פיר טפחים, פאר דעם איז דאך עס אזוי ווי א מחיצה, וואס איז טאמער עס וועט זיין עפעס איין פלאץ דארט ביי די חריץ וואס די חריץ איז נישט ברייט קיין פיר טפחים, איז אוודאי די דין אז ס'הייסט נישט קיין מחיצה, ס'טיילט נישט אפ די צוויי חצרות, און במילא, זאגט רבא, טאמער דו האסט א ברעט וואס די לענג גייט זיין א בריק פון איין זייט חריץ צום צווייטן, דעמאלס טאקע דארף עס זיין ברייט פיר טפחים, אבער טאמער דו האסט א ברעט וואס די גאנצע לענג פון די ברעט איז פיר טפחים, דארפסטו נישט לייגן די ברעט אלס בריק, נאר דו קענסט פשוט לייגן די ברעט. לעבן די חריץ, אזוי אז דארט ווי די ברעט ליגט איז די חריץ מער נישט ברייט פֿיר טפחים, און טאמער ס'איז דא א שטח פון פֿיר טפחים וואס די חריץ איז נישט ברייט קיין פֿיר טפחים, הייסט דאך עס מער נישט קיין חריץ ס'הייסט מער נישט קיין מחיצה, פארוואס טאקע ווייל ס'איז זייער גרינג איבערצוטרעטן דארט, און פארדעם ביי אזא אופן האט מען אויך ממעט געווען מיט דעם די חריץ, און מ'קען יעצט מאכן עירובי חצירות צוזאמען. זאגט די גמרא ווייטער, מ'האמיר געזען אין די משנה, וכן שתי גזוזטראות זו כנגד זו, וואס מ'האט געזען רש"י האט מסביר געווען, אז דאס רעדט זיך צוויי גזוזטראות אזעלכע מרפסות, פארטשעס, וואס שטעקן זיך ארויס פון צוויי שטיבער, וואס די ביידע גזוזטראות זענען איינס לעבן דעם צווייטן, און זיי שטעקן זיך ארויס אויף א רשות הרבים, איז טאמער מען מאכט א בריק מען לייגט א ברעט פון איין גזוזטרא צו די צווייטע, דעמאלטס קען מען מאכן די צוויי שטיבער עירובי חצרות צוזאמען, איז אויף דעם איז געשטאנען אין די משנה ס'דארף זיין זו כנגד זו, די צוויי גזוזטראות דארפן זיין איינס קעגן דעם צווייטן. זאגט די גמרא אמר רבא זאגט רבא הא דאמרת זו כנגד זו אין זו שלא כנגד זו לא זו למעלה מזו נמי וואס טייטש בעצם פון דעם וואס שטייט זו כנגד זו קען מען בעצם מדייק זיין אז דאס איז דווקא ווען די גזוזטראות איז ממש איינס קעגן דעם צווייטן אבער וואס איז טאמער איין שטוב שטעקט זיך אביסל ארויס פון די אנדערע און במילא איין גזוזטרא איז לענגער, ס'איז טיפער אריין אין די רשות הרבים פון די אנדערע, און די איינציגסטע וועג צו מאכן יעצט א גשר, א ברעט, לייגן א ברעט פון איין גזוזטרא צום צווייטן, איז נאר טאמער ס'איז שיף, ווייל איינס איז טיפער אין די רשות הרבים און איינס איז נענטער צו די רשות היחיד, צו די שטיבער, און פארדעם דארף עס זיין שיף, און ביי אזא אופן איז נישט געשמאק צו גיין אויף דעם בריק, איז העלפט נישט אזא סארט בריק מען זאל קענען מאכן עירובי חצירות צוזאמען, די זעלבע זאך ווען ס'איז זו למעלה מזו, טאמער איין גזוזטרא איז העכער פון די אנדערע, איז אויכעט די ברעט ווערט שיף מיט דעם, און א שיפער ברעט איז נישט געשמאק צו גיין אויף דעם. און מילא וועט אויך נישט העלפן אויף א עירוב, זאגט רבא ס'איז זייער א גוטע דיוק, אבער דאס איז אלעס לא אמרן אלא שיש בין זה לזה שלשה טפחים, אבל אין בין זה לזה שלשה גזוזטרא עקומה היא, ס'טייטש דער דין אז ס'דארף זיין זו כנגד זו, דאס איז נאר אז ווען איינס וועט זיין לענגער פון די צווייטע למשל, טאמער ס'איז לענגער פון די צווייטע מיט דריי טפחים, אדער ווען איינס איז העכער פון די צווייטע, טאמער ס'איז העכער פון די צווייטע מיט דריי טפחים, דעמאלט זאגט מען טאקע אז א בריק העט נישט העלפן, אבער טאמער איינס איז אביסל העכער פון די צווייטע אדער איינס שטעקט זיך אביסל מער אריין ווי די צווייטע, און די בריק וואס מען מאכט איז נישט אזוי שיף, פארוואס? ווייל ס'איז ווייניגער ווי דריי טפחים, דעמאלט זאגט רבא ס'הייסט נאך אלץ זו כנגד זו, און במילא קען מען מאכן אזא סארט בריק כדי מען זאל קענען מאכן עירובי חצירות צוזאמען. זאגט די הייליגע משנה, די משנה האט מען יעצט געזען, מתבן שבין שתי חצירות, טאמער ס'איז דא א הויפן שטרוי צווישן צוויי חצירות, גבוה עשרה טפחים וואס הויך צען טפחים, איז מערבין שניים ואין מערבין אחד, דארף יעדע חצר מאכן עירוב פאר זיך, פארוואס ווייל די וואנט פון שטרוי טיילט דא אפ, און במילא קענען זיי נישט מאכן עירוב צוזאמען. אלו מאכילין מכאן, ואלו מאכילין מכאן, זאגט די משנה דא א געוואלדיגע חידוש, וואס טייטש אז אפילו טאקע בעצם די וואנט דא איז געמאכט פון שטרוי, און טאמער יעדע זייט עט געבן צו פיטערן פאר זייער בהמות פון די שטרוי, וואס קען געשען? ס'קען געשען אז זיי וועלן אויפעסן די שטרוי אסאך פון די שטרוי און במילא וועט ווערן דא א פרצה אין די וואנט, טאמער עס ווערט א פרצה אין די וואנט איז די עירוב וואס יעדער האט געמאכט פאר זיך ווערט בטל, ווייל יעצט זענען זיי צוזאמען געווארן איין גרויסע חצר. זאגט די משנה מ'דארף נישט חושש זיין אז די בהמות גייען עסן אזויפיל שטרוי צו מאכן אזא מין לאך, און במילא מעג יעדער איינער פיטערן די בהמות פון די וואנט. יעצט רש י רעדט אויס אז די לאך דא, כדי ס'זאל זיין א לאך זאל מבטל זיין די עירוב, איז נאר טאמער זיי וועלן עסן אזויפיל שטרוי אז ס'וועט ווערן א. לאך אין די וואנט וואס איז ברייטער פון צען אמות, פארוואס? ווייל טאמער ס'איז ווייניגער פון צען אמות הייסט עס נישט קיין פרצה, ס'הייסט א פתח, און ווען ס'איז דא א חצר און ס'איז אפגעטיילט איין זייט פונעם צווייטן מיט א וואנט וואס איז דא א פתח אינדערמיט, איז דאך די דין אז ביידע קענען מאכן א עירוב פאר זיך אדער זיי קענען מאכן צוזאמען, און במילא דא אז מ'עט מאכן א פתח ווערט נאך נישט בטל די עירוב וואס יעדער האט געמאכט פאר זיך, נאר טאמער זיי וועלן מאכן א פרצה דעמאלטס וועט עס בטל ווערן, אבער מ'דארף נישט חושש זיין אויף דעם זאגט די משנה. זאגט די משנה ווייטער, נתמעט התבן מעשרה טפחים, וואס טייטש טאמער די בהמות האבן אויפגעגעסן דא פונעם תבן צען טפחים און ס'רעדט זיך פארשטייט זיך אז זיי האבן געגעסן גענוג זאל זיין א פרצה, ס'טייטש זיי האבן אויפגעגעסן דא צען אמות פון שטרוי, מערבין אחד ואין מערבין שניים, דעמאלטס פשט די וואנט איז בטל, און במילא מוזן די צוויי חצרות מאכן אן עירוב צוזאמען, און מ'עט זען די גמרא וועט זאגן אז פארשטייט זיך שבת קען מען נישט מאכן א עירוב, נאר דא רעדט זיך ערב שבת טאמער די וואנט איז צעפאלן פון ערב שבת מוזן זיי יעצט מאכן אן עירוב צוזאמען, און זיי קענען נישט מאכן עירוב באזונדער, זאגט די הייליגע גמרא, אמר רב הונא, האט רב הונא געזאגט, ובלבד שלא יתן תוך קופתו ויאכיל, ס'טייטש אפילו מ'האט געזען די משנה מ'קען פיטערן די בהמות פון די שטרוי, איז נאר טאמער די בהמות עסן פון די שטרוי אליין, נישט אז א מענטש זאל נעמען מיט די הענט פון די שטרוי און פיטערן פאר די בהמות, פארוואס? זאגט רש י צוויי פשטים, איין פשט זאגט רש י, אז טאמער מ'עט לאזן א מענטש פיטערן די בהמות מיט די הענט, דא איז יא דא א חשש אז ס'עט ווערן א פרצה, ווייל א מענטש נעמט אסאך שטרוי אויפאמאל, ער געט עס פאר די בהמה, עט מאכן א פרצה, מה שאין כן א בהמה, א בהמה קען נישט עסן קיין גאנצע צען אמות שטרוי אויף אמאל, איז פאר דעם איז דא א גזירה, חכמים האבן גוזר געווען אז א מענטש זאל נישט פיטערן די בהמה, דאס איז די ערשטע פשט אין רש י, צווייטע פשט זאגט רש י אז אלס מוקצה, ווייל די שטרוי וואס מען לייגט דאך דא איז דאך געמאכט אויף א וואנט, ס'איז נישט געמאכט צו פיטערן די בהמות, און במילא הייסט עס מוקצה און פאר דעם. זאגט רב הונא אז א מענטש טאר דאס נישט צורירן, ער מעג נאר אהינפירן די בהמות צו עסן, זאגט די גמרא, ולאוקמי שרי, אזוי? נאר פיטערן טאר מען נישט? נעמען די בהמה צו די וואנט צו עסן מעג מען דען יא? והאמר רב הונא אמר רב חנינא, רב הונא אמר רב חנינא האט דאך געזאגט, מעמיד אדם את בהמתו על גבי עשבים בשבת, א מענטש מעג לייגן זיין בהמה ביי גראז שבת, אפילו אז בעצם אפשר זאל מען מאכן א גזירה אז טאמער עסט לאזן א מענטש פיטערן גראז פאר זיין בהמה שבת, עט ער אליין תולש זיין גראז פון די ערד, וואס תולש איז דאך א מלאכה ממש, איז אויף דעם האבן חכמים נישט חושש געווען, היות וואס א דאורייתא, מען איז נישט חושש אז א מענטש עט עובר זיין אויף א דאורייתא בשעת'ן פיטערן די בהמות, ווייל א מענטש פארגעסט זיך נישט ווען עס קומט צו דאורייתא'ס, אבער, ואין מעמיד אדם את בהמתו על גבי מוקצה בשבת, א מענטש טאר נישט נעמען זיין בהמה צו עסן מוקצה, וואס טייטש, טאמער למשל א מענטש האט שטרוי וואס איז געמאכט אויף צו בויען, טאר ער נישט אהין גיין פיטערן די בהמה ווייל מוקצה איז א דרבנן, און במילא א מענטש קען מיקל זיין ביי דרבנן, א מענטש עט זיך פארגעסן, עט ער נעמען פון די שטרוי און אריין שטופן צו די בהמה אין מויל אריין, און ער עט עובר זיין אויף מוקצה, און במילא, זאגט די גמרא די זעלבע זאך דא, וויאזוי זאגט די משנה אז מען מעג נעמען די בהמה צו די וואנט אז די בהמה זאל עסן פון די שטרוי פון די וואנט, לויט ביידע טעמים איז א פראבלעם, לויט די צווייטע טעם איז פשוט, אז די טעם וואס מען האט דאך געזאגט רב הונא האט דאך געזאגט, אז די טעם פארוואס מען טאר נישט פיטערן מיט די הענט איז ווייל ס'איז מוקצה די וואנט, און במילא, אויף דעם פרעגט די גמרא, אז די זעלבע זאך ס'איז דאך אויך מוקצה בשעת מ'נעמט די בהמה אהין און מ'האמיר דאך געזעהן אז מ'טאר נישט טראגן א בהמה צו מוקצה כדי די בהמה זאל עסן, און די זעלבע זאך לויט די ערשטע פשט וואס רב הונא האט געזאגט אז חכמים האבן גוזר געווען א מענטש זאל נישט פיטערן מיט די הענט פארוואס טאמער ס'וועט נתמעט ווערן, זעהן מיר אקאפנים ס'דא א איסור דרבנן, און במילא פרעגט די גמרא, אזוי ווי די זעהסט אז מ'טאר נישט פיטערן א בהמה פון שטרוי וואס איז מוקצה פארוואס ווייל ס'דא א חשש א מענטש וועט עובר זיין אויף איסור דרבנן, איז דא אויך זאל מען גוזר זיין אז א מענטש זאל נישט טארן נעמען די בהמה צו די וואנט אויף צו עסן, פארוואס א גזירה טאמער מ'עט נעמען מיט די הענט, און נעמען מיט די הענט האט מען דאך געזען איז איסור דרבנן, זאגט די גמרא ניין, דקאים לה באפה ואזלה ואכלה וואס טייטש אין הכי נמי, מען טאר נישט נעמען די בהמה און שלעפן ממש צו די וואנט ווייל דארט איז דא א חשש אז די מענטש וועט עס צורירן, נאר וואס, א מענטש מעג פארשטעלן די בהמה אויף אלע וועגן די בהמה זאל נישט האבן קיין ברירה זאל מוזן אהין גיין, אבער נישט שלעפן אליין מיט די הענט ווייל דארט איז דא די גזירה. זאגט יעצט די גמרא, די גמרא פרעגט יעצט פונקט פארקערט, ולא יתן לתוך קופתו תבן, טאר מען נישט נעמען פון די שטרוי מיט די הענט און געבן צו פיטערן פאר די בהמות, והתניא, מ'האמער דאך געלערנט אין א ברייתא, די ברייתא זאגט, בית שבין שתי חצרות. טאמער ס'איז דא א שטוב וואס איז פונקט צווישן צוויי חצירות, די שטוב איז אפן צו צוויי אנדערע שטיבער, די רעכטע זייט איז דא א שטוב, די לינקע זייט איז דא א שטוב און אינדערמיטן איז דא א שטוב, די שטוב פון די רעכטע זייט איז אפן צו איין חצר, די שטוב פון די לינקע זייט איז אפן צו אן אנדערע חצר, די שטוב אינדערמיטן איז נישט אפן צו קיין איינע פון די חצירות, ס'איז נאר אפן צו די צוויי שטיבער ביי די ביידע זייטן, איז די דין איז, בית שבין שתי חצרות ומילאהו תבן, און מ'האט אנגעפילט די מיטלסטע שטוב מיט שטרוי, קומט אויס די שטרוי ליגט יעצט בעצם צווישן די צוויי חצרות, איז די דין איז, מערבין שנים, ואין מערבין אחד, קודם כל, דאס איז צוויי חצרות, יעדער איינער דארף מאכן אן עירוב פאר זיך, זיי קענען נישט מאכן אן עירוב צוזאמען, פארוואס? ווייל אין הכי נמי טאמער די מיטלסטע שטוב וואלט נישט געווען אנגעפילט מיט שטרוי, איז דעמאלטס וואלט מען געקענט מאכן עירוב צוזאמען, ווייל ס'איז דאך דא א וועג אדורכצוגיין די צוויי חצרות, אבער היות די מיטלסטע שטוב איז אנגעפילט מיט שטרוי, פשט ס'איז דא דא א מחיצה, און במילא די צוויי חצרות זענען אינגאנצן אפגעטיילט, און פארדעם קענען זיי נישט מאכן עירוב צוזאמען. זאגט יעצט די ברייתא, זה נותן לתוך קופתו ויאכיל, וזה נותן לתוך קופתו ויאכיל, ס'טייטש אפילו אין הכי נמי זיי קענען נישט מאכן עירוב צוזאמען, און די שטרוי ליגט דא פונקט אינצווישן, פון דעסט וועגן, קען יעדער איינער נעמען פון די שטרוי מיט די הענט, און עס אריינטראגן צו זיך אין חצר, און געבן צו פיטערן פאר די בהמות ס'טייטש מען דארף נישט חושש זיין אז די וואנט דא אינדערמיטן גייט צאמפאלן, וואס טאמער עס פאלט דאך צאם איז דא א פראבלעם ווייל קיינער וועט נישט קענען נעמען פון די שטרוי מער, ווייל די דריי שטובער דא איז די איינציגסטע סיבה וואס מען מעג נעמען פון די מיטלסטע צו די רעכטע און פון די מיטלסטע צו די לינקע ווייל ס'דא א וואנט, טאמער אבער עס איז נישטא קיין וואנט איז נישטא קיין עירוב צווישן די דריי שטובער וועט מען נישט קענען נעמען פון די שטרוי. און מען דארף נישט חושש זיין אויף דעם, אבער זאגט די ברייתא, נתמעט התבן מעשרה טפחים, טאמער טאקע עס איז נתמעט געווארן, איז די דין שניהם אסורין, טאר טאקע קיינער פון די חצירות מער נישט נעמען פון די שטרוי, ווייל עס איז מער נישט דא דא קיין וואנט, און במילא טאר מען מער נישט טראגן אזוי ווי מען האט געשמועסט, זאגט די ברייתא וואס זאל מען טון אז מען וויל אן עצה א פאטענט, כיצד הוא עושה, איז אזוי, נועל את ביתו ומבטל את רשותו, הוא אסור וחבירה מותר, איז די פאטענט איז ביידע וועלן טאקע מער נישט קענען עסן פון די שטרוי צוזאמען, אבער וואס? טאמער איין חצר וויל זיך באנוצן מיט די שטרוי, איז לאמיר זאגן ס'דא די רעכטע שטוב און די לינקע שטוב, די רעכטע חצר מיט די לינקע חצר, גייט דער איד וואס איז באלבאס אויף די רעכטע שטוב, ער פארמאכט זיין טויער, מ'זאל מער נישט קענען אריינגיין פון זיין שטוב צום חצר, און ער איז מבטל זיין רשות צו די אנדערע צוויי שטובער, סיי צו די מיטלסטע און סיי צו די לינקע, און מיט דעם וואס ער איז מבטל, קען יעצט די לינקע שטוב מיט די לינקע חצר זיך רואיג דרייען דא אין אלע דריי שטובער יעצט, און אויך נעמען פון די שטרוי אפילו ס'איז נישטא קיין מחיצה, און די גמרא וועט זיך שוין שטעלן פארוואס מען דארף אויך פארשליסן דעם טיר, אויך פארמאכן דעם טיר, און אויך מבטל זיין, לכאורה איינס אליין איז גענוג, און מען וועט זען טאקע די גמרא וועט פארענטפערן די קשיא, אבער על כל פנים זאגט די ברייתא ווייטער, וכן אתה אומר בגוב של תבן שבין שני תחומי שבת, די זעלבע זאך טאמער עס איז דא צוויי תחומי שבת טייטש צוויי שטעט וואס פונקט אינצווישן טייטש דא א תחום, א מענטש מעג דאך ארויסגיין פון זיין שטאט א תחום, איז לאמיר זאגן די תחום ענדיגט זיך ביי עפעס א פונקט דארט, דארט ווי די תחום ענדיגט זיך איז דא א הויפן שטרוי, יעצט די הויפן שטרוי איז נאר האלב די הויפן איז אין די תחום פון די שטאט און האלב די הויפן איז אין די תחום פון א צווייטע שטאט זאגט די ברייתא די זעלבע זאך העט זיין דא יעדער איינער העט מעגן נעמען פון די שטרוי אריין צו זיין שטאט נישט פון די גאנצע שטרוי פון די חלק וואס איז אין זיין תחום און מען דארף אויך נישט חושש זיין אז מעט נעמען פון די אנדערע זייט אז מעט נעמען פון די חלק וואס איז נישט געווען אינעם תחום איז די זעלבע זאך ביי די שטרוי וואס מען האט יעצט געזען אז מען דארף נישט חושש זיין אז די שטרוי העט נתמעט ווערן און א מענטש העט עובר זיין אויף אן איסור על כל פנים זאגט די גמרא קתני מיהת, זה נותן לתוך קופתו ויאכיל, וזה נותן לתוך קופתו ויאכיל, זעט מען דאך אבער על כל פנים אין די ברייתא, אז די ברייתא זאגט דאך אז יעדער איינער מעג נעמען פון די שטרוי ביי זיך און עס אריינטראגן צו זיך אין חצר, זעט מען מען מעג יא פיטערן מיט די הענט נישט נאר טראגן די בהמה צו די שטרוי, ענטפערט די גמרא, אמרי בית כיוון דאיכא תקרה כי מיפחית מינכרא ליה מילתא, הכא לא מינכרא ליה מילתא, ס'טייטש א שטוב וואס א שטוב האט א דאך, זעהט מען ווען די שטרוי ווערט ווייניגער פון צען טפחים, און במילא איז נישט דא קיין חשש אז די שטרוי וועט ווייניגער ווערן פון צען, איז פארדעם ביי די ציור פון די דריי שטיבער מעג מען נעמען מען איז נישט חושש עס וועט ווייניגער ווערן ווי צען, מה שאין כן דא ביי אונז וואס ס'איז דא א חשש אז ס'איז דאך נישטא קיין דאך ס'איז דאך סתם אויף א פעלד וואס טיילט אפ צווישן צוויי חצרות, ממילא דא זעהט מען נישט פונקט ווען ס'ווערט ווייניגער פון צען טפחים, איז דא ווען א מענטש נעמט מיט די הענט פון די שטרוי איז דא א חשש אז ס'וועט נתמעט ווערן פון צען טפחים, און די זעלבע זאך לויט ווי רשי האט מסביר געווען די אנדערע פשט פארוואס מען טאר נישט נעמען מיט די הענט אלס מוקצה, זאגט רשי קען מען אויך מסביר זיין די תירוץ דא אז וועלכע חלק איז מוקצה, נאר די אונטערשטע צען טפחים איז מוקצה, ווייל העכער צען טפחים איז נישט קיין מוקצה, ווייל די אונטערשטע צען טפחים האט מען מייחד געווען אויף א וואנט, די העכערע צען טפחים קען מען דאך עסן, ממילא פאר דעם איז די זעלבע תירוץ שייך דא, אז ביז צען טפחים, טאמער למשל ס'רעדט זיך ביי דריי שטיבער, איז די אונטערשטע צען טפחים איז מוקצה, העכער פון דעם נישט, אבער מען דארף נישט חושש זיין אז א מענטש וועט אנקומען צו די מוקצה ווייל מען באמערקט ווען ס'ווערט נידעריגער, מה שאין כן צווישן צוויי חצירות, איז יא דא די חשש אז מ'וועט אריינפארן אין די מוקצה'דיגע שטרוי, איז פאר דעם טאר א מענטש מיט די הענט נישט נעמען. זאגט די גמרא ווייטער, מ'האט געזען אין די ברייתא, נתמעט התבן מעשרה טפחים שניהם אסורין, אז טאמער די תבן איז ווייניגער געווארן פון צען טפחים ביי די דריי שטיבער, טאר קיינער מער נישט נעמען פון די שטרוי, איז לכאורה די גמרא מדייק, הא עשרה, שרי, אבער טאמער ס'איז נאך געבליבן צען טפחים, דעמאלטס מעג יעדער יא נעמען פון די שטרוי, ווייל אף על גב די דמידליא תקרה טובא, וואס לכאורה זעהט מען אז בעצם די שטרוי איז אנגעקומען ביז צום דאך, מען האט געגעסן, מען האט געגעסן, מען האט געגעסן, די ברייתא זאגט קענסט עסן וויפיל דו ווילסט די עיקר איז ס'בלייבט צען טפחים, פשט די שטרוי ווערט ווייניגער נידעריגער פון דעם דאך, זעהט מען אז א וואנט וואס קומט נישט אן צו די דאך הייסט אויך א וואנט, שמע מינה, מחיצה שאין מגיעות לתקרה שמה מחיצה, אז א מחיצה וואס קומט נישט אן צום דאך הייסט א מחיצה, מיר האבן דאך געזען ס'איז א מחלוקת לכאורה קען מען פושט זיין פון דא אז ס'הייסט נאך אלץ א מחיצה אמר אביי זאגט אביי ניין הכא בבית שלושה עשר חסר משהו עסקינן ותבן עשרה דא רעדט זיך אז די גאנצע דאך איז סך הכל הויעך אביסל ווייניגער פון דרייצן טפחים און במילא קען מען טאקע עסן די שטרוי ביז צען ווייל אפילו ביז צען איז דאך דא א דין פון לבוד איז וויפיל מ'עט נאר עסן עט אלעמאל זיין לבוד ביז צום דאך און פארדעם הייסט יא די מחיצה קומט אן ביז צום דאך ורב הונא בריה דרב יהושע אמר רב הונא בריה דרב יהושע ענטפערט אן אנדערע תירוץ זאגט ער אפילו תימא בבית עשרה אפילו א שטוב פון צען טפחים ותבן שבעה ומשהו דכל פחות משלושה כלבוד דמי זאגט רב הונא בריה דרב יהושע ער איז מיקל נאך מער פון אביי ער זאגט אז מיט לבוד דארף איך אפילו נישט האבן די וואנט זאל זיין הויעך צען טפחים נאר איך קען דא זאגן אז דא רעדט זיך אז די דאך איז הויעך צען טפחים און מען קען עסן פון די וואנט אליין ביז די וואנט איז כמעט זיבן טפחים, ביי זיבן טפחים וועט שוין זיין א פראבלעם, אבער ביז זיבן טפחים קען מען עסן, פארוואס? ווייל ביז זיבן טפחים איז דאך דא לבוד, און לאמיר זאגן די וואנט איז הויך אכט טפחים, זאג איך לבוד ביז צום דאך, און ממילא זאגט רב הונא בריה דרב יהושע אזוי וועט די וואנט נאך אויך זיין א גוטע וואנט, און מען וועט נאך אלץ קענען זאגן אז די וואנט קומט אן ביז צום דאך, זאגט די גמרא בשלמא לאביי, היינו דקתני מעשרה, אלא לרב הונא בריה דרב יהושע מאי מעשרה, ווי נישט ווי די לשון שטימט בעסער מיט אביי, פארוואס ווייל מען זעט דאך אין די ברייתא, די ברייתא זאגט אז פון צען טפחים און ווייניגער, דעמאלטס טאר מען מער נישט עסן פון די שטרוי ווייל די מחיצה איז בטל, איז משמע מען רעדט דא פון צען נישט פון זיבן, ענטפערט די גמרא מתורת עשרה, סטייטש רב הונא בריה דרב יהושע קען זאגן אז טאמער עס ווערט ווייניגער פון די דין פון צען טפחים, די וואנט דארף נישט זיין הויעך צען טפחים ס'דארף זיין הויעך זיבן, אבער זיבן מיט לבוד איז א דין פון צען, און ווען ס'ווערט ווייניגער פון דעם דין, מען קען שוין נישט זאגן לבוד איז שוין ווייניגער ווי זיבן, דארט זאגט רב הונא בריה דרב יהושע זאגט אונז די ברייתא אז מען קען טאקע מער נישט נעמען פונעם שטרוי, זאגט די גמרא מען האט ווייטער אין די ברייתא, שניהן אסורין, אז טאקע טאמער די וואנט איז נידעריג געווארן ווייניגער פון צען, איז ביידע טארן מער נישט נעמען פון די שטרוי, שמע מינה, זאגט די גמרא קען מען מדייק זיין פון דא, אז דיורין הבאין בשבת אסורין, סטייטש ס'דא א מחלוקת, וואס איז טאמער ס'דא א חצר, און אינמיטן שבת קומט איינער ציט זיך אריין דא אינעם חצר, איז דעמאלטס וואס איז די דין, צי זאג איך אז היות מען האט געמאכט עירובי חצירות פאר שבת די עירוב בלייבט עירוב, אדער אפשר ניין ס'דא דא א נייע איינוואוינער ער האט נישט קיין חלק אין דעם, איז די עירוב נישט קיין עירוב, און אויף דעם זאגט די גמרא, פון די ברייתא קען מען מדייק זיין אז טאמער עס קומט א נייע איינוואוינער שבת ווערט די מחיצה בטל, ווייל זעהסט דאך דא אז טאמער די שטרוי ווערט ווייניגער פון צען, דעמאלטס ווערט די מחיצה בטל, וואס בעצם טאמער מען זאגט אז ווען א נייע איינוואוינער קומט ווערט נישט די מחיצה בטל, פארוואס ווייל ס'גייט מיר נישט אן ס'איז געקומען א נייע פאר שבת די עירוב געווען א גוטע עירוב, איז דא אויך וואלט מען געדארפט זאגן וואס איז געשען, האסט געגעסן די וואנט און ממילא אלע דריי שטיבער קענען זיך דרייען איבעראל ס'איז פונקט ווי עס האט זיך אריינגעצויגן א נייע איינוואוינער, פארוואס זאל מען נישט ווייטער מעגן טראגן? זעהט מען אז דאס העלפט נישט סטייטש ווען סקומט א נייע איינוואוינער ווערט די עירוב בטל, זאגט אבער די גמרא ניין סאיז נישט קיין ראיה ווייל דילמא דאימעט מאתמול קען זיין די ברייתא זאגט סך הכל אז טאמער סאיז געווארן ווייניגער פון צען טפחים פאר שבת דעמאלטס קען מען זיך מער נישט פארלאזן אויף דעם סטייטש דעמאלטס וועט נישט העלפן דא די צוויי באזונדערע עירובין וואס יעדער האט געמאכט מ'וועט נישט קענען מער עסן פון די שטרוי, אבער טאמער אוואדע שבת אליין ווערט נתמעט, דעמאלטס קען זיין די דין אז היות די עירוב איז געווען א גוטע עירוב פאר שבת, איז עס נאך אלץ א גוטע עירוב. זאגט די גמרא ווייטער, מ'האט געזען די ברייתא כיצד הוא עושה, נועל את ביתו ומבטל רשותו, אויף דעם פרעגט די גמרא תרתי, ביידע דארף מען טון? און ווי די ראשונים זענען מסביר די עיקר קשיא איז, דארף מען דען טון עפעס חוץ פון ביטול? ביטול אליין העלפט וואס דארף מען אויך צושליסן די טיר? ענטפערט די גמרא הכי קאמר, או נועל את ביתו, או מבטל את רשותו, זאגט די גמרא טאקע ניין, איינס אליין איז אויך גענוג, סטייטש טאמער מען פארשליסט די טיר אליין איז אויך גענוג מען דארף נישט אויך מבטל זיין אדער מבטל זיין אדער פארשליסן ואיבעית אימא א צווייטע תירוץ זאגט די גמרא לעולם תרתי כיון דדש ביה אתי לטלטולי און ווי רשי איז מסביר אז דער וואס ענטפערט די תירוץ אז מען דארף ביידע סיי פארשליסן די טיר און סיי מבטל זיין האלט אזוי אלעמאל וואס טייטש ווען א מענטש איז מבטל זיין רשות צו די אנדערע בני החצר האט ער טאקע געהאלפן פאר זיי זיי וועלן יעצט קענען דארט טראגן, אבער וואס איז מיט אים אליין, ער קען דאך אויך נכשל ווערן אז ער וועט אויך טראגן דארט, און מיט דעם וואס ער וועט טראגן וועט דאך די גאנצע בטל מבוטל ווערן, די גאנצע בטל ווערן אויס בטל, און פאר דעם דארף א מענטש טון ביידע, קודם כל ער דארף פארשליסן די טיר ער זאל נישט נכשל ווערן דארט צו טראגן, חוץ פון דעם דארף ער אויך מבטל זיין, זאגט די גמרא ווייטער מ'האט געזען די ברייתא, הוא אסור וחברו מותר, סטייטש נאכדעם וואס מ'האט פארשלאסן די טיר מבטל געווען איז די אנדערע, די חבר, די אנדערע חצר וועט מעגן עסן ער נישט, זאגט די גמרא פשיטא וואס איז די חידוש? ענטפערט די גמרא לא צריכא דהדר אידך ובטיל ליה לחבריה, וואס טייטש נאכדעם וואס ער האט מבטל געווען אויף זיין חלק און דער חבר האט גענומען פון די שטרוי וויל יעצט דער חבר צוריק צו אים מבטל זיין, דאס זאגט די גמרא ביי אזא ציור והא קא משמע לן דאין מבטלין וחוזרין ומבטלין, אז מען קען נישט מבטל וחוזרין מבטל און במילא העלפט עס נישט, נאר דער חבר העט מעגן נעמען פון די שטרוי ער העט שוין מער נישט טארן נאכדעם וואס ער האט מבטל געווען, זאגט יעצט די גמרא די לעצטע זאך וואס מען האט געזען אין די ברייתא וכן אתה אומר בגוב של תבן שבין שני תחומי שבת, זאגט די גמרא פשיטא, וואס איז די חידוש אז יעדער איינער מעג נעמען פון די שטרוי פון די עירובי תחומין? און דרך אגב, מען האט נישט אויסגערעדט פריער אבער דאס רעדט זיך פארשטייט זיך יום טוב, ווייל שבת טאר מען סתם אזוי נישט טראגן גארנישט, מען רעדט דא א ציור וואס מען מעג טראגן, די איינציגסטע פראבלעם איז תחום שבת, איז על כל פנים וואס איז די חידוש? וואס טייטש אזוי ווי מען זעהט אז ווען ס'איז דא דריי שטיבער איז מען נישט חושש אז טאמער די וואנט העט צאמפאלן העט מען ווייטער טראגן ווייל מען איז נישט חושש אויף קיין דרבנן'ס, און פארוואס פונקט דא זאל איך יא חושש זיין תחומין איז אויכעט א דרבנן וואס וואלט איינגעפאלן אז יא? זאגט די גמרא לא צריכא לר' עקיבא דאמר תחומין דאורייתא מהו דתימא ליגזור דלמא אתי לאיחלופי קא משמע לן וואס טייטש לויט ר' עקיבא וואס איז תחומין איז דאורייתא איז דארט וואלט איך געזאגט אז אפשר בכל זאת איז מען חושש אז איינער וועט נעמען פון די שטרוי וואס איז נישט אין זיין תחום דאס איז די חידוש אז ס'איז נישט אזוי זאגט די הייליגע משנה ווייטער כיצד משתתפין במבוי? וויאזוי מאכט מען שיתופי מבואות? זאגט די משנה, מניח את החבית ואומר הרי זה לכל בני המבוי, טייטש נישט יעדער איינער פון די בני המבוי דארף בפועל ממש געבן עפעס א שטיקל מאכל דא, נאר איינער אליין נעמט א פאס און ער איז מקנה אלעס וואס אין די פאס פאר די בני המבוי, יעצט וויאזוי טוט עס? מען דארף דאך מאכן א קנין אויכעט, איז אויף דעם זאגט די משנה מען מאכט די קנין דורך דעם וואס ומזכה להן, איז עס מזכה פאר זיי וואס טייטש ער נעמט א צווייטע מענטש און ער געט די פאס פאר די צווייטע מענטש און זאגט פאר די צווייטע מענטש דו זיי מזכה מיט דעם וואס דו ביסט קונה זיי עס מזכה פאר אלע אנדערע בני המבוי און די צווייטע מענטש איז עס מזכה פאר זיי יעצט די צווייטע מענטש קען זיין אדער על ידי בנו ובתו הגדולים זיין גרויסע זון אדער זיין גרויסע טאכטער איז דא מחלוקת אין ראשונים צו עס איז טאקע א גדול צו בעיקר איז אז דארף וויסן וואס טוט זיך און די זעלבע זאך ביי די עבדו ושפחתו העברים אן עבד עברי אדער א אמה עבריה האט דאך א האנט קען אליין קונה זיין, נישט יעדע זאך וואס עבד עברי איז קונה באלאנגט צום באלעבאס, די זעלבע זאך ביי א שפחה, ביי א עבד כנעני נישט אזוי, יעדע זאך וואס עבד כנעני איז קונה גייט גראד צוריק צום באלעבאס און ממילא טוט מען גארנישט אויף, אבער א אידישע קנעכט א אידישע דינסט, אדער ועל ידי אשתו, דורך זיין פרוי, און ס'גייט די די די ראשונים זענען מסביר אז אויך ס'ווענדט זיך, ס'דא א מאן דאמר וואס זאגט אז מה שקנתה אשה לא קנתה בעלה, און ממילא קען די פרוי קונה זיין, און אפילו לויט דעם מאן דאמר מה שקנתה אשה קנתה בעלה רעדט זיך אויך ביי א ציור וואס זי גייט יא קענען קונה זיין למשל אין איר חצר, אבל אבער זאגט די משנה אינו מזכה לא על ידי בנו ובתו הקטנים ולא על ידי עבדו ושפחתו הכנענים מפני שידן כידו, ער קען נישט מזכה זיין די זאך צו זיין עבד, זיין שפחה, א עבד כנעני, אדער א קליינע זון, א קליינע טאכטער, ווייל יעדע זאך וואס זיי זענען קונה גייט גראד צוריק צום בעל הבית ממילא האט ער גארנישט אויפגעטון, זאגט די הייליגע גמרא אמר רב יהודה האט רב יהודה געזאגט. חבית של שיתופי מבואות, צריך להגביה מן הקרקע טפח, טייטש מען מאכט דארף מאכן א קנין, די קנין וואס מען רעדט דא איז א קנין הגבהה, און די קנין הגבהה גייט מיט דעם אז מען הייבט עס אויף א טפח, מען הייבט נישט אויף קיין טפח האט מען גארנישט זוכה געווען, זאגט די גמרא אמר רבא, האט רבא געזאגט הני תרתי מילי סבי דפומבדיתא אמרינהו, די צוויי זאכן האבן די זקני פומבדיתא מיר געזאגט, חדא הא, די ערשטע זאך דאס אז מען דארף עס אויפהייבן א טפח, און אידך די צווייטע זאך וואס זיי האבן מיר אויסגעלערנט איז המקדש, איינער וואס מאכט קידוש אויף וויין שבת אדער יום טוב, אם טעם מלא לוגמיו יצא ואם לאו לא יצא, דארף ער טרינקען פון דעם זאל אנפילן זיין מויל, אז נישט האט ער נישט יוצא געווען. זאגט די גמרא אמר רב חביבא, האט רב חביבא געזאגט הא נמי סבי דפומבדיתא אמרינהו, די זאך האבן אויך די זקני פומבדיתא געזאגט, דאמר רב יהודה אמר שמואל, עושין מדורה לחיה בשבת, אז מען מעג מאכן א גרויסע פייער פאר א יולדת שבת, פארוואס? ווייל ס'איז א סכנה פאר איר טאמער ס'איז קאלט מעג מען מאכן א גרויסע פייער, זאגט די גמרא סבור מינה, מ'האט געוואלט מדייק זיין אז לחיה אין לחולה לא, אז דאס איז דווקא פאר א יולדת, א יולדת פאר איר איז א סכנה זאל זיין קאלט און פאר איר מעג מען מאכן א פייער אבער א חולה אפילו א חולה מסוכן וואלט איך געזאגט אז מ'טאר נישט מאכן א פייער, און די זעלבע זאך בימות הגשמים אין בימות החמה לא, מ'האט אויך געוואלט זאגן אז דאס איז נאר אין די ווינטער ווען ס'איז טאקע קאלט אבער אין די זומער איז נישטא די היתר, זאגט אבער די גמרא ס'איז נישט אזוי איתמר אמר רב חייא בר אבין אמר שמואל הקיז דם ונצטנן, טאמער איינער האט מקיז דם געווען געגעבן בלוט און ער איז קאלט געווארן ער איז קראנק געווארן און ער איז קאלט עושין לו מדורה בשבת מעג מען אים מאכן א פייער שבת ואפילו בתקופת תמוז אפילו אינמיטן די זומער זעהן מיר ביידע די נקודות סיי אז מען מעג עס מאכן פאר יעדע חולה מסוכן און סיי אפילו אין די זומער אויך זאגט די גמרא אמר אמימר האט אמימר געזאגט הא נמי סבי דפומבדיתא אמרינהו די זאך האבן אויך די זקני פומבדיתא געזאגט דאיתמר איזו היא אשירה סתם? וואסערע בוים איז סתם אשירה? אשירה דאס איז א בוים וואס מ'דינט אויף עבודה זרה. יעצט, א בוים, וועלכע סארט בוים איז מוחזק אז ס'איז אשירה, אפילו מ'ווייסט נישט קלאר? אמר רב, האט רב געזאגט, כל שמשרתי עבודת גלילים שומרין אותה ואין טועמים מפירותיה, יעדע סארט בוים וואס דו זעסט אז די משרתים פון די עבודה זרה פאסן אויף אויף די בוים און עסן נישט פון די פירות, דאס איז א סימן דאס איז אשירה בוים. שמואל אמר, שמואל האט געזאגט, כגון דאמרי הני תמרי לשיכרא דבי נצרפי דשתו ליה ביום חגם, מ'דארף נישט דווקא א בוים וואס מ'עסט נישט פון די פירות, נאר אפילו אז מען הערט ווי די משרתי עבודה זרה זאגן אז די תמרים פון די בוים דאס איז מיוחד פאר די ביר וואס די אלע וואס דינען די געוויסע געטשקע וואס הייסט נצרפי זיי גייען עס טרינקען זייער חאגע דאס אליין איז אויך א סימן ס'איז אשירה בוים אז מען דינט אויך די בוים אלס עבודה זרה ואמרו לי סבי דפומבדיתא און די זקני פומבדיתא האבן מיר געזאגט אז הלכתא כוותיה דשמואל אז די הלכה איז טאקע ווי שמואל לאו דווקא א בוים וואס מען עסט נישט פון די פירות נאר אז מען הערט אז מען נעמט פון די פירות אויף צו טרינקען ביי זייער חאגע אויף צו מאכן פון דעם ביר דאס אליין איז אויך א חזקה אז די בוים איז אשירה בוים.